דאָס ברויטל, װאָס ער האָט געבראַכט, איז געװען פֿאַרבלוטיקט פֿון זײַנע הענט. נתן קצבֿ האָט צוגענומען די צװײ פֿלעשלעך און אים געגעבן אַ װאַלע מיט דער האַנט איבערן קאָפּ, אַזױ ביסטו דאָך גאָר אַ יאַט! װעט דאָך טאַקע פֿון דיר װערן אַ לײַט! מאָטקע האָט צופֿרידן געשמייכלט איבער דעם לויב, וואָס ער האָט געקראָגן פֿון נתן קצבֿ, און איז געשטאַנען גרייט אויסצופֿירן יעטוועדער אַנדער באַפֿעל. ווען אַפֿילו מע וואָלט אים געהייסן אַ מענטשן הרגענען, וואָלט ער עס געטאָן. און אַז נתן האָט אים געגעבן פֿון פֿלעשל צו טרינקען און אַ שטיק פֿאַרבלוטיקט ברויט צו עסן, איז מאָטקע געווען דאָס גליקלעכסטע קינד אין דער וועלט.

טייל מאָל האָט זיך מאָטקען פֿאַרגלוסט, האָט ער גענומען אַ הונט און אים אַוועקגעלייגט פֿאַר אַ שוועל פֿון אַ ייִדיש קרעמל, און דער הונט איז אַזוי לאַנג געלעגן, ביז מאָטקע האָט אים ניט געהייסן זיך אויפֿהייבן. ייִדן האָבן צוליב דעם הונט מורא געהאַט אַרײַנצוגיין און אַרויסצוגיין פֿון דעם געוועלבל. קיין קונה האָט שוין אין דעם געוועלבל ניט אַרײַנגעשמעקט, און מאָטקע איז געשטאַנען ווי אַ קיניג אינמיטן מאַרק און געזען װי דער הונט פֿירט אױס זײַן באַפֿעל. ליגט פֿאַר דער טיר פֿון דער ייִדענעס קרעמל, קוקט מיט בײזע אױגן און לאָזט אַרױס אַ ברום אױף יעדער אײנעם, װאָס שטעלט זיך אײַן אַרײַנצוגײן אין געװעלבל אָדער אַרױסצוגײן פֿון דאָרט, גרײט אָנצופֿאַלן אױף אים. מען איז געקומען צו לויפן צו מאטקע'ן און זיך געבעטן ביי אים, מאטקע, נעם צו דעם הונט! טייערער מאטקע, פארוואס טוסטו מיר דאס? אמאל האט ער רחמנות געהאט אויף דער אידענע, האט ער געגעבן א וואונק צום הונט און אראפגענומען די באלאגערונג פון געוועלבל. טיילמאל, אז ער האט טראָגן אויף וועמען אַ שלעכט האַרץ, האָט ער אַזוי דעם הונט אָפּגעהאַלטן אַ גאַנצן טאָג פֿאַר דער טיר, קיינעם ניט אַרײַנגעלאָזט אין געוועלבל און קיינעם ניט אַרויסגעלאָזט פֿון דאָרט. די הינט האָבן אים געגעבן מאַכט און מען האָט אָנגעהויבן זיך צו חנפֿענען צו אים. איין סוחר האָט אים געוואָלט געבן געלט, ער זאָל באַלאַגערן מיט זײַנע הינט די טירן פֿון זײַן קאָנקורענטס קראָם. נאָר מאָטקע האָט באַנוצט זײַן מאַכט איבער די הינט ניט פֿאַר געלט, נאָר פֿון אײגענער אַמביציע װעגן. און עס האָט אַ מאָל געטראָפֿן, אַז מאָטקע האָט באַלאַגערט אַ גאַנץ שטיבל חסידים מיט זײַנע הינט און זײ ניט געלאָזט אַהײמגײן שבת פֿון דאַװנען, דערפֿאַר װאָס עוזר חסיד האָט געשריגן אױף אים, אַז ער װעט דערצײלן, אַז ער רײַסט באַרן פֿון גױיִשן סאָד אום שבת. מאָטקע האָט ערשט דעמאָלט אַהיים געלאָזט די חסידים פֿון דאַװענען, װען דאָס האָט זיך אים אַלײן פֿאַרגלוסט. די מאַכט איבער די הינט האָט ער געקראָגן ניט נאָר דערפֿאַר, װאָס ער האָט זײ פֿון שעכטהױז אַרױסגעװאָרפֿן די אַלטע לאַפּן, שטיקער הױט, מילץ, קאַלע געװאָרן פֿלײש, נײן,

ביז מאָטקען האָט זיך ניט געפֿונען קײן מענטש װאָס זאָל װעלן זײַן דער קיניג און דער פֿירער פֿון די הינט, און מאָטקע איז געװאָרן זײער קיניג. די הינט האָבן אים דערקענט פֿאַר זײער פֿירער און געפֿאָלגט זײַנע באַפֿעלן. ער האָט זײ געשלאָגן, געשטעלט אױף צװײ פֿיס, געהײסן זײ קריכן איבער פּלױטן, אױף דעכער שפּרינגען, איבער הײַזער זיי האָבן אים געפֿאָלגט. אַ הונט האָט נאָר באַדאַרפֿט אַ שמעק טאָן, אַז ער זאָל דערפֿילן אָן מאָטקעס ריח, אַז ער איז דער קיניג איבער די הינט. קוים האָט ער נאָר געקראָגן די מאַכט איבער די הינט, האָט ער זיך באַנוצט מיט איר, אום זיך אָפּצורעכענען מיט זײַנע פֿײַנט. די פֿײַנט זײַנע זײַנען געווען, דאָבטשע די מײַסטערן, דער פֿאָטער זײַנער און דער דײַן רב לייבוש.

די הינט זענען זי באפאלן, דאס קלייד אראפגעריסן, די אידענע האט געשריגן און מאטקע איז געשטאנען און געלאכט הויך. ער האט די אידענע אויף דער ליכטיגער שיין ניט ארויסגעלאזט. די הינט האבן פון איר שוין אוועקגעכאפט דעם דאס פונט פלייש וואס זי האט געטראגן, פוטער, א קארב ארויסגעריסן און אייער צעבראכן. דעם שווארצן קאטער האבן די הינט שוין דעם גאנצן עק אפגעריסן און אים צעבלוטיקט ווי א הורג. און מאטקע

און פארוואס? ר' לייבוש איז געווען א הארטער קליינער איד וואס האט קיין קינדער ניט געהאט, מיט א פארשטיינערט שטרענג פנים. א פרייטאג נאכמיטאג פלעגט ער זיך אוועקזיצן אין בית המדרש מיט זיין מעסערל אין דער האנט שאלות פסק'ענען, און ווען א אידענע האט אריינגעבראכט א האן, א גאנז אדער א קאטשקע, איז אלץ געווען ביי אים טריף. אויף דער צווייטער זייט טיש אין בית המדרש איז געזעסן ר' יצחק דיין. ר' יצחק איז דווקא געווען א הויכער איד מיט א שמייכל אין דער בארד, און אויב דער דיין ר' לייבוש האט קיין קינדער ניט געהאט, האט ר' יצחק דיין דווקא געהאט א סך קינדער, און ביי ר' יצחק'ן זענען אלע גענדז, קאטשקעס און הינער געווען כשר. אבער די ווייבער זענען ניט געגאנגען צו ר' יצחק'ן, נאר דווקא זיך געשטופט צו ר' לייבוש'ן און ארומגעטראגן דערנאך טריף געמאכטע עופות צו די שטאטישע גוים צו פארקויפן. אט דעם ר' לייביש'ן האט מאטקע פיינט געהאט ווען ער איז נאך געווען א קינד. די מאמע איז ארומגעלאפן איבערן מארק א גאנצע וואך און אפגעשפארט אויף אן עוף אויף שבת. מאכט זיך א שאלה. אז מען האט מאטקע'ן געשיקט מיט דער שאלה איז ער געגאנגען צו ר' יצחק'ן. האט די מאמע דווקא געשיקט צו ר' לייביש'ן. און קוים איז די שאלה אריינגעפאלן צו ר' לייביש'ן האט שוין מאטקע געוואוסט. אז די מאמע וועט וויינען און די שוועסטער וועט טראגן די גאנז דעם פעטן דייטש צו פארקויפן, און שבת וועלן אלע עסן טרוקענע חלה. פאר דעם טריף מאכן האט מאטקע דעם דיין פיינט געהאט פון קליינערהייט אן, און איצט זעט ער אז ער מאכט אלץ טריף אין דער יאטקע. אז ר' לייבוש קומט אין שעכטהויז אריין ווערן אלע קצבים טרויעריג און ציטערן פאר שרעק. מען טראָגט אים אונטער אַ לונג און לעבער, נתן בלאָזט אים אָן, און דער אַלטער דיין קוקט זיך גוט אײַן, זוכט, זוכט, באַלד, טריף! און װי אַ בראָך װאָלט אױסגעבראָכן, און נתן זאָגט אין דער שטיל, איך האָב באַלד געװוּסט, אַז דער אַלטער װעט טריף מאַכן. עס איז דען אַ װוּנדער, ער האָט קײן קינדער ניט, װי אַ שטײן, זאָגט מיט אַ קרעכץ דער רױטער ברוך מיט די רױטע אױגן, און טרערן רינען אים אױף די באַקן. און פארקערט אז ר' יצחק קומט אין שעכטהויז זענען אלע פרייליך און מ'האט געוויסט אז דערנאך וועט ער שוין גיין צו חנה שרה'ן אין געוועלבל אריין נאך אקעוויט. דערפאר האט מאטקע פיינט דעם דיין ר' לייביש'ן און וואלט אים אמאל געוואלט מיט זיינע הינט מכבד זיין, אים אמאל איינשליסן אין בית המדרש אויף א גאנצן טאג אז ער זאל ניט קענען ארויסגיין, נאר מאטקע האט מורא דעם אלטן דיין צו טשעפען. נתן גנב האט אויך מורא פאר דעם אלטן דיין, הינטער די אויגן שעלט ער אים, און אז דער אלטער דיין קומט ציטערט ער פאר אים, און אויך דער אלטער ברוך און אלע קצבים פירן זיך אזוי, האלט זיך מאטקע אויך אזוי, נאר עס וועט אויף אים אויך א צייט קומען. אזוי האט מאטקע באהערשט די שטאט מיט זיינע הינט, און די הינט האבן אים געפאלגט אלץ וואס ער האט זיי באפוילן, זיי זענען אים געווען אונטערטעניג ווי א קיניג.

נטע קאַטערינאַ'ס הונט, װאָס ער האָט געהאָלפֿן מאָטקען װען ער איז נאָך שװאַך און קלײן געװען און זיך ניט געקענט געבן קײן עצה קעגן די מענטשן. ער איז געבליבן מאָטקעס נאָענטסטער פֿרײַנד און מאָטקע האָט אים געמאַכט פֿאַרן עלטסטן פֿון די הינט. אים האָט מאָטקע צום ערשטן אָפּגעגעבן די גרעסטע שטיקער בײנער און אים האָט מאָטקע באַפֿרײַט פֿון זײַן קײט און מיטגענומען אומעטום װוּהין ער איז געגאַנגען.

אבער זיין עיקר פרנסה איז געווען גניבה, נתן גנב האט געלעבט מיט זיין אלטע מוטער אין א הילצערנעם הייזל אין עק שטאט ביי דעם שוסטער גאס, פאר דעם הילצערנעם הייזל האט דאס שטעטל געציטערט. איז עפעס א גניבה געשען אין שטעטל, א פאר זילבערנע לייכטער פון א טיש אראפגענומען א פרייטאג ביינאכט, ביי לייזער מאיר'ן דעם וואל-סוחר דעם שפייכלער אויסגעהאקט און די פעל ארויסגעגנבעט, איז מען צו ערשט געקומען צום הילצערנעם הייזל. אינעווייניג איז מען ניט אריין געגאנגען. עס האט געקענט שמעקן מיט א מעסער שטאך. נאר מען האט זיך ארויף און אראפ געדרייט פאר דעם הייזל מיט געבראכענע הענט און געקרעכצט, געפרואווט אריינווארפן אן אויג אין א פארהאנגענעם פענסטערל אריין, איז שוין נתן ארויסגעקומען פאר דער טיר און געפרעגט א מבטא, וואס איז געשען? נתן, געדענק אין גאט, האב רחמנות אויף מיין ווייב און קינדער, גיב ארויס די פעל. פעל? ביי וועמען האט מען דאס גע'גנב'עט פעל ווידער? וואס טוט זיך דאס אין דער שטאט? מען וועט שוין ניט קענען לעבן באלד. איטליכע נאכט אן אנדער גניבה, צוקאכט זיך נתן. נתן, זאג, וויפיל ווילסטו, אז דו זאלסט ארויסגעבן די פעל? איך וויל, די גנבים ווילן, זיי זענען געקומען צו מיר האבן מיר געזאגט, איך מיין פאר צוויי הונדערט רובעל. מען דינגט זיך און דער סוף איז אז נתן ווייזט אן וואו די פעלן זענען איינגעגראבן אין לאנקע ביים וואסער. די גערעכטיקייט פון דער שטאט האט געהיט דער סטארשי סטראזשניק יאנאוויטש, אדער ווי די אידן האבן אים א נאמען געגעבן די בלינדע פערל,

ער האט געמאכט שלום צווישן אידן. האט איין איד גע'מסר'ט א צווייטן אז ער האנדלט מיט פאלשן בראנפן, איז דער סטראזשניק געקומען און האט דערציילט. האט יענער גע'מסר'ט דעם אנדערן אז ער האנדלט מיט גניבות. האט ער פון ביידן גענומען כאבאר און שא שטיל. אין זיינע צייטן איז קיין איד ניט אריינגעפאלן אין גוי'אישע הענט, ניט אין געריכט און ניט אין דער וואך. און אז עס האט זיך געמאכט אז בערל מסור האט גע'מסר'ט צום נאטשאלניק און אנגעוויזן אויף דער בלינדע פערל אז ער נעמט כאבאר פון די אידן, האט זיך די בלינדע פערל געקאכט אינאיינעם מיט אידן ביים רב און גע'טענה'ט אויף אידיש. אזא מעשה א איד זאל איבערענטפערן אידן אין גויאישע הענט? וואס? עס איז ניטא קיין רב ביז הונדערט און צוואנציג יאר? האסט עפעס? גיי צום רב. צווישן נתן גנב און דער בלינדער פערל איז אנגעגאנגען א שטילע מלחמה. ווי נתן גנב אזוי האט אויך די בלינדע פערל געהאט זיין חברה גנבים וואס האבן גע'גנב'עט, אים אפגעשטעקט, און ער האט פאר זיי פארהאנדלט דערנאך מיט די בעלי בתים. האט איין באנדע געמאכט דער צווייטער קאנקורענץ. צווישן די אנפירער פון די באנדעס האט אויבנאויף געהערשט שלום. זיי האבן גערעדט צווישן זיך, געטרונקען אין איינעם פאלשן בראנפן ביי חנה שרה'ן אין געוועלבל. זיי האבן אבער מורא געהאט צו בלייבן איינער מיטן צווייטן אליין, אז איינער זאל דעם אנדערן א מעסער ניט אריינשטעקן, און נאר אנגעקוקט זיך מיט די אויגן און מיט דעם בליק אלץ געזאגט. עס איז געווען אפגעמאכט צווישן זיי אז איינער זאל זיך אין צווייטנס עסקים נישט מישן. אזוי ארום ווען עס איז געשען א גניבה אין שטאט און מען איז געקומען צו לויפן צו דער בלינדער פערל האט ער זיך באהאלטן איז נישט געווען אינדערהיים. דערפאר האט איין אנפירער דעם צווייטנס באנדע גע'רודפ'ט. אז נתן גנב האט אנגעטראפן אין א ווינקל א שייגעץ פון דער בלינדער פערל'ס באנדע האט ער אים שוין פארלאזט מיט אן אונטערגעהאקטער זייט און זינט מאָטקע האָט זיך געחבֿרט מיט נתן גנבֿ, האָט די בלינדע פּערל געװאָרפֿן אױף אים אַן אױג און ניט געלאָזט אים אין מאַרק זײַן. אין אַ יאָרמאַרק, װוּ ער האָט אים געטראָפֿן, האָט אים די בלינדע פּערל געשלאָגן, געיאָגט. ער האָט געװאַרט נאָר, אַז מאָטקע זאָל אין זײַנע הענט אַרײַנפֿאַלן. מאָטקע האָט זיך נישט באַקלאָגט פֿאַר נתן גנבֿ. ערשטנס האט ער געוואוסט אז עס דארף אזוי זיין, און צווייטנס איז נאך מאטקע גנב געווען א צו קליינער יאט אז דער רבי זאל זיך פאר אים אננעמען און גיין זיך שלאגן צוליב אים מיט דער בלינדער פערל. אט פאר דעם נתן גנב וואס האט געקענט אזוי ווייט ברענגען אז די בלינדע פערל זאל פאר אים ציטערן און אויסמיידן פון וועג, ווען ער טרעפט אים אן האט מאטקע גנב דרך ארץ געהאט, פארגעטערט אים און איז גרייט געווען פאר אים אין פייער און אין וואסער צו גיין. נתן גנב האט דערפילט אז דער יונג איז א גוטער יאט און מען וועט אים קענען אמאל אויסנוצן צו אן עסק, האט ער אים צוגעלאזט צו זיך, אהיימגענומען מיט זיך און אפילו געלאזט שלאפן אין הויז ביי זיך. נתן גנב האט געלעבט מיט דער מוטער אין הילצענעם הייזל, איין גוטע מידה האט דער יונג געהאט, וואס די שטאט האט אים דערפאר גערימט, ער האט בכבוד געהאלטן זיין מוטער. דאס ווייב האט ער אויס דעם הויז געשיקט, ווייל זי האט נישט געקענט הויזן מיט דער שוויגער און געקריגט זיך מיט איר. דער יונג האָט איר בכּבֿודיקע קלײדער געמאַכט, אַ שענע שטאָט אין דער װײַבערשער שולע געדונגען און אַהײם געבראַכט דער מאַמען דאָס בעסטע פֿלײש און די שענסטע פֿיש אױף שבת. שבת נאָכמיטאָג האָט נתן גנבֿ זײַן מאַמע אױסגעפּוצט אין אַ נײַע הױב מיט אַ נײַעם קאַפֿטנדל, אין געסל אַרױסגעפֿירט אױף שפּאַציר. אז די ווייבער האבן געזען ווי נתן האלט בכבוד זיין מאמע, האבן זיי דעם יונג אלץ מוחל געווען און געזאגט אז ער פארדינט זיך סיי ווי סיי די צווייטע וועלט. מען האט דערציילט אז די אלטע פעשע, נתן קצב'ס מוטער, וואס איז אליין אמאל געווען א קצב'טע און איז נאך היינט אויך בכח אויסצוטרינקען א האלב קווערטל בראנפן,

די אַלטע פּעשע איז געװאָרן מאָטקעס באַשיצערין און האָט אױפֿן זון אָנגעשריגן, װי יענער האָט מאָטקען געשלאָגן. נתן גנבֿ האָט געזען, װי די מאַמע האָט גערן מאָטקען, האָט ער אים אױך גערן געקראָגן און אָנגעהױבן אים צו באַהאַנדלען װי אַ ייִנגערן ברודער. אײן מאָל אין אַ

צו שלאגן ביזט א בעריה, וואלסט בעסער גענומען א סידור און דעם יונג אויסגעלערנט עברי זאגן, זאגט די מוטער, דו קענסט דאך, זאל ער אויך קענען. מ'האט געלאכט. נאכן עסן האט נתן אראפגענומען פון שענקל וואו עס שטייען די צוויי שבת לייכטעלעך, דער מאמע'ס סידור, אויפגעמישט די גרויסע אותיות, נא, זע, דאס איז א ה' און דאס איז א בית, זאָג נאָך, אַ ה' אַ בית. מאָטקע לאַכט. װאָס איז אױף דיר דאָס בײזע געלעכטער? גיב נאָר אַ קוק, װי ער האָט זיך צעלאַכט! און נתן האָט געכאַפּט מאָטקען אױף די קני און האָט אים גענומען מכבד זײַן. נאַ, גיב נאָר אַ קוק, װי ער האָט זיך צערױעט! נתן גנבֿ, לאָז אָפּ, לאָז אָפּ! װעסט דאָך דעם יונג ממיתן! שלעפּט אַרױס די אַלטע מאָטקע פֿון נתנס האַנט.

ווען די יארמערק וועלן זיך עפענען און מען וועט פארן מיט דרענגלעך און געשטעלן אויף די ירידים ארום. אבער ווייניג שוסטערס האבן זיך געקענט דערווארטן אויף דעם גליק אז זיי זאלן ארויספירן זייערע סחורות איבער די מערק. דאס רוב פון זיי האבן ניט געקענט דורכשלעפן דעם זומער און אויסהאלטן די שטיוול, און צו די ימים טובים צו האבן שוין די שטיוול אריינגעוואנדלט צו אפרימטשי געגער אין קאמער אריין, וואו מען האט זיי פארזעצט פאר א פאר רובל אויף צו לעבן, אויף סחורה צו קויפן אדער אויף יום טוב צו מאכן. אפרימטשע געגער איז געווען דער פראצענטניק פון די שוסטערס. נעמען פלעגט ער פון א קערבל צוויי גילדן פראצענט און א משכון די שטיוול. אז עס איז געקומען הארבסט האבן די שוסטערס זיך בעטן ביי אים, ר' אפרימטשי גיט ארויס די שטיוול אויפן מארק, אבער ר' אפרימטשי ווייסט אז א שוסטער איז א שיקער און די שטיוול קענען נאך אויפן וועג צום מארק אריינפאלן אין שענקל, און אזוי ווי דאס רוב שטיוול זענען שוין ניט ווערט געווען דאס געלט מיט דעם פראצענט וואס איז דורך די פאר וואכן אויף זיי אנגעוואקסן, פלעגן זיי בלייבן ביי אפרימען אין קאמער פוילן און האבן שוין ניט געזען די ליכטיגע שיין מער. אפֿרימטשע האָט ניט פֿאַרקױפֿט. קײן געלט האָט ער ניט באַדאַרפֿט. אָפּגעלעבט מיט זײַן װײַב טױבי די מרשעת אַ יאָר צװאַנציק-דרײַסיק אין קריגערײַ און געגעסן דעם גאַנצן טאָג אַ נעכטיקן ברױטל מיט אַ ציבעלע, איז זײַן אײנציק פֿאַרגעניגן געװען, װאָס די קאַמער איז װאָס אַ מאָל מער פֿול געװאָרן מיט שטיװל. נאך סוכות צייט ווען די רעגנס גיסן, איז א גאנץ שטעטל ארום געגאנגען בארוועס, די בלאטע האט אריין גערונען דורך די אפענע לעכער, בעת ביי אפרימטשען אין קעלער האבן געפוילט בערג מיט שטיוול. געווען איז אפרים א אידל א קארגס וואס האט ניט פארגונען זיין ווייב דעם ביסן ברויט וואס זי עסט. יעדער פרימארגן איז דאס געסל אויפגערודערט געווארן פון די קריגערייען צווישן אפרימטשע מיט זיין ווייב, און יעדער פרימארגן האט ער געשלעפט דאס ווייב צום גט, שוין, די מינוט זאלסטו מיר גיין צום רב, די מינוט! ס'האט שוין איינמאל געטראפן אז דער רב איז מיד געווארן שלום צו מאכן צווישן זיי און האט באשטימט זיי אפצוגט'ן. פרעגט אפרימטשע, וויפיל וועט דאס קאסטן? דו דארפסט דאך אים געבן א כסובה און דעם סופר און שכר טירחה און א ציוויל גט, איז וויפול ארום און ארום? ארום און ארום מיט א ציוויל גט און פארן סופר און פאר מיר א פֿינף און צוואַנציק רובל. פֿינף און צוואַנציק רובל! שרייט אויס אפרימטשע, טויבע! קום אַהיים! די מינוט אַהיים! שלעפּט ער דאָס ווייב ביים אַרבל. צוליב די פֿינף און צוואַנציק רובל, וואָס ס'האָט אים באַדאַרפֿט קאָסטן דער גט, האָט ער אָפּגעלעבט מיט אַ ווייב אַ מרשעת, וואָס זיי האָבן זיך ביידע פֿיינט געהאַט אַ גאַנץ לעבן. אפשר האָט אים טאַקע טויבע די מרשעת דערצו געבראַכט, אַז ער זאָל אַזוי שלעכט זיין? וואָרעם די יידענע איז מיט אַן אמתן געווען אַ מרשעת. געווען איז זי אן עקרה, און דאס ניט האבן קיין קינדער האט מען איר אנגעזען אויפן פנים. א פנים האט זי געהאט פון א מאנספּארשוין, נאר אן א בארד און אן וואנצעס, מיט באוואקסענע ווארצעלעך, און פיינט האט דאס געהאט מענטשן. געזען א קינד אין גאס, א שטויס געגעבן, און אל דאס לעבעדיקע אוועקגעיאגט פון זיך. סטופיי! סטופיי! האט זי געהאט אויף אלצדינג איין ווארט. זומער פארנאכט איז זי געזעסן אויף די טרעפלעך און געשעפט לופט, זי האט שווער געאטעמט. זי האט אנגעטון א דייקע שטיוול און קאמאשן צו אפרימ'טשען. די אידענע האט עפעס געברומט אונטער דער נאז, גענומען די שטיוול, אריינגעווארפן זיי אפרימ'טשען אין קאמער אריין, און געמורמלט צו די קינדער, סטופיי! סטופיי. דאס איינציגע פארגעניגן פון אפרים געיגער איז געווען די קאמער מיט זיינע שטיוול. ער פלעגט זיך אפט מאל איינשליסן אין איר אויף א גאנצן טאג און איבערווארפן די שטיוול וואס האבן געפוילט דארט יארן לאנג. דאס פארפוילטע לעדער האט ארויסגעגעבן א געשטאנק און אפרים האט גוט אריינגעהויכט דעם ריח פון דעם לעדער און הנאה געהאט. אַרויסקומען, פֿלעגט ער פֿון דער קאַמער מיט אַ צופֿרידענער מינע, דער שמייכל האָט אים אַראָפּגעשײַנט פֿון די אויגן און איז אַרײַנגעפֿאַלן אין זײַן קאָלטענעוואַטע באָרד, וואָס די האָר אירע זײַנען צוזאַמענגעקלעפּט געווען פֿון לעדערשטויב. פֿלעגט ער מיט אַ מאָל דערזען דאָס ווײַב, ווי זי זיצט מיט דעם עקרה-פּנים און גלאַנצט מיט אירע קליינע אייגעלעך, פֿלעגט אים מיט אַ מאָל דאָס גאַנצע פֿאַרגעניגן פֿון די פֿוילנדיקע שטיוול פֿאַרגיין. פלעגט ער געבן א מרוקע, ארויסלאזן א קללה אויף איר, כאפן די קאפאטע און אוועק אין חברה מנחה דאוונען. אט אויף דער קאמער מיט די שטיוול האט נתן גנב זיין אויג געווארפן. האט ער אריינגעשיקט צו אפרימ'טשען מאטקע מיט אן אויסרייד. מאטקע האט געדארפט אויסשפירן צי די קאמער האט א פענסטערל און וואוהין דאס פענסטערל גייט ארויס. אנגעטראפן האט מאטקע טויבען ווי זי זיצט אויף די טרעפלעך און כאפט פרישע לופט זומער פארנאכט. זי האט אים באגעגנט מיט איר געווענליכן ווערטל סטופיי! סטופיי! מאטקע האט אבער ניט געהערט און איז ווייטער געגאנגען. פרעגט טויבע, וועמען זוכסטו? איידער די יידענע האט נאך אבער צייט דאס ווארט ארויסצורעדן איז שוין מאטקע אין שטיבל, קוקט זיך ארום, דערזעט דאס שפאלט פון דער קאמער, א שטראל פאלט אריין דורך דער קוים צוגעמאכטע טיר, עפענט ער שוין די טיר און דערזעט אפרים גייגער טויכט זיך אין א ים מיט שטיוול. מאטקע איז דערשראקן געווארן אז ער האט דערזען דעם יידענס בארד מיט די אויגן ארויסשטארטשען פון צווישן די שטיוול. ווער איז דאס? האט אפרימטשע געמאכט א געשריי אויפגערעגט וואס א פרעמד אויג האט געזעהן ווי ער טוט די עבודה אין זיין קדשי קדשים דער מייסטער האט מיך געשיקט ווער מייסטער וואס מייסטער טויבע טויבע וואו ביסטו איז אפרימטשע ארויס א פארשטויבטער פון צווישן די שטיוול נאר מאטקע איז שוין ניט געווען. פֿון דעם טאָג אָן איז דאָס פֿענצטערל פֿון דער קאַמער פֿאַרקלאַפּט מיט נאָך אַ לאָדן און אַ פּרענט, און די טיר פֿון אפֿרימטשעס קדשי-קדשים איז געװאָרן באַלײגט מיט נאָך צװײ שלעסער, אַז קײן פֿרעמדס אױג זאָל ניט אַהין אַרײַנדרינגען. מאָטקע האָט געקראָגן קלעפּ פֿון נתן גנבֿ, װאָס ער האָט די מעשׂה אַזױ ניט געשיקט געמאַכט. מאָטקע האָט דאָך אױסגעשפּירט, אַז די קאַמער האָט אַ פֿענצטערל, װאָס גײט אַרױס אױף מאָנדריקס דאַך. עס האט זיך געמאכט באלד אן אנדער געלעגנהייט אריינצודרינגען אין אפרימטשעס קדשי קדשים. אפרים גייגער, אזוי קארג ווי ער איז געווען, האט ער דאך געוואלט האבן אז עס זאל איבערבלייבן א געדעכעניש נאך אים. פינף יאר האט ער זיך געדונגען מיט א סופר אז ער זאל שרייבן פאר אים א ספר תורה אין דער חברה וואו ער דאווענט. האט טויבע געוויינט, געמאנט אז די ספר תורה זאל זיין געשריבן אויך אויף איר נאמען, האט אפרימטשע ניט געוואלט, האט די אידענע צושטייער געגעבן פון איר געלט וואס זי האט בגניבה אנגעזאמלט אין א זאק, גאנצע פופצן רובל. איז ער באשטאנען אז נאר דאס מענטעלע מיט די עץ החיים'ס זאלן זיין אויף איר נאמען. דאס קדשי קדשים איז נאך ניט געבליבן איין מינוט אליין זינט אפרימטשע האט חתונה געהאט. צי איז אפרים אינדערהיים, צי איז ער אין דער חברה ביים מנחה דאוונען, זיצט אלץ טויבע ווי א געטרייער הונט אויף דער שוועל פון דער טיר און טרייבט אוועק די אלע וואס ווילן זיך דערנענטערן צום קדשי קדשים מיט איר סגולה ווארט סטופיי צום חינוך אבער פון ספר תורה'לע האבן ביידע אי אפרים אי זיין ווייב געלאזט דאס קדשי קדשים אויף הפקר און זענען געגאנגען מיט דעם עולם אידן אין דער חברה אריין. אין דער חברה האבן אידן זיך געפרייט מיטן נייעם ספר תורה'לע און. און אפרים מיט זיין ווייב האבן פארגעסן אן די שטיוול און געטאנצט מיט זייער קינד מיטן ספר תורה'לע ביז שפעט אין אוונט אריין. דעמאָלט האָט זיך נאָסן גנבֿ אַרױפֿגעלאָזן אױף מאָנדריקס דאַך און מיט אַ שטיק אײַזן אונטערגעשפּאַרט דעם פּרענט פֿון דעם לאָדן. דער פּרענט האָט נאָכגעגעבן, עס זײַנען נאָך איבערגעליבן די שטאַכעטלעך, האָט זײ נאָסן גנבֿ אױך באַלד פֿונאַנדערגעשפּרײט. ער האָט געגעבן אַ װוּנק צו מאָטקען, און מאָטקע האָט װי אַ קאַץ זיך געגעבן אַ קװעטש אַרײַן צװישן די שטאַכעטלעך, און באַלד האָט ער אָנגעהױבן אַרױסװאַרפֿן שטיװל דורך דעם פֿענצטערל. אז מען האט שוין אנגעפאקט אפאר זעק, האט נאסן געגעבן א קאמאנדע אז מאטקע זאל אינעווייניג צונויפלעגן די שטיוול אזוי אז מען זאל ניט באלד באמערקן. מאטקע האט זיך צוריק ארויסגעקוועטשט פון די שטאכעטלעך, נאסן האט צוריק פארבויגן דעם פרענט אויפן לאדן, אז מען זאל ניט אנזען און מען זאל נאכאמאל קאנען נעמען פון קדשי קדשים. אפרים איז אהיימגעקומען מיט זיין ווייב פון דער חתונה, וואו זיי האבן אויסגעגעבן זייער קינד דאס ספר תורה'לע, ער האט זיך דערמאנט אן דער קאמער. געוואלד, זי איבערגעלאזן אליין, צום ערשטן מאל אליין. האט ער באקוקט די שלעסער אויף דער טיר, אלץ איז גאנץ. פארזיכטיג, מיט הארצקלאפעניש האט ער אויפגעעפנט די טיר פון קאמער. געלויבט איז גאט, די שטיוול זענען דא. דער לאדן איבערן פענצטערל און דער פרענט אויך. געלויבט איז גאט. אטעמט אפ אפרימטשע גייגער, איך האב זיך געשראקן. די קאמער אליין געלאזט. עס איז אין דעם זכות פון ספר תורה'לע זאגט טויבע. דו האסט רעכט מיין ווייב. און צום ערשטן מאל דעם אוונט האבן מאן און ווייב גערעדט צווישן זיך אן קללות, פול מיט דעם נחת וואס זיי האבן געהאט פון זייער קינד דאס ספר תורה'לע. פון דענסמאל אן זענען שטיקל צייט דורך דער מי פון מאטקע מיט זיין רבין נאסענען די שטיוול אנגעקומען צו די ריכטיגע בעלי בתים פאר וועמען די בעלי מלאכות האבן זיי געמאכט צו די מענטשן אסאך אידן און פויערים זענען הארבסטצייט געווען פארזארגט צו די רעגנס מיט גוטע געזונטע שטיוול און ווייל שטיוול זענען מיטאמאל ביליג געווארן אין שטעטל האט זיך אן ארעמאן אויך געקענט פארגינען אפאר שטיוול אויף יום טוב. נאר באלד האט עס אויפגעהערט, די שטיוול האבן אנגעהויבן צוריקגיין צו אפרימטשען אין קאמער אריין, ווי מיר וועלן עס שפעטער דערציילן ווארום דער היטער פון גערעכטיגקייט דער בלינדער פערל האלט זיין אויג וואך איבער דער ארדענונג פון דער שטאט. קאפיטל דרײַצן. געוואלד! א גנב האט זיך געלאזט הערן איבער דעם שמאלן געסל א שרעקעדיג געשריי אין א שיינעם פרימארגן, לאָדנס האָבן זיך אױפֿגעפּראַלט. פֿון די אָפֿענע לופֿטשיקעס האָבן װײַסע שלאָפֿמיצן און באַפֿעדערטע בערד זיך געלאָזט זען. מענטשן האָבן געפֿרעגט מיט דערשראָקענע אױגן, װוּ ברענט? זײ האָבן דערזען אפֿרימטשע גײגער אין די גאַטקעס און שלאָפֿמיץ שטײן אױפֿן גאַניקל פֿון זײַן הױז. ער רײַסט זיך די האָר פֿון קאָפּ און האַלט אין אײן שרײַען, געװאַלד! אַ גנבֿ! מען האָט מיר באַגזלט! בדלת געשטעלט! טיר און טויער האָבן זיך אויפֿגעעפֿנט, ייִדן אין אונטערוועש, ווײַבער אין די העמדער, מוידן אין טיכער איבער די קעפּ, יונגען מיט שטעקנס און העק אין די הענט האָבן זיך אַרויסגעלאָזט פֿון די הייזלעך און געשריגן, וווּ? ווען? וועמען? דאָ איז ער אַנטלאָפֿן! ער איז אַריבער דעם פּלויט! ניין, אין הויף אַרײַן, צום גאָמבינער אין הויף אַרײַן! איך האָב אים אַליין געזען דורך דעם הויף. קומט, ייִדן! און צווישן די אלע געשרייען הערט זיך אפרימ'טשעס געוואלד, ער האט מיר גע'שחט'ן! ווער איז עס געווען? נא, אט דא איז ער! ווייזט א יונג אויפן דאך הינטערן קוימען. אויפן דאך וואס איז געווען פאר די פענסטער פון אפרימ'טשעס קאמער האט זיך מאטקע באוויזן, ער איז געווען האלב באהאלטן הינטער דעם קוימען. מען האט ארויסגעזען דאס היטל און די גנבישע אויגן. ער איז האַלב געשטאַנען, האַלב געלעגן, געהאַלטן אין דער האַנט אַ פּאָר שטיוול און געקוקט מיט שרעקעדיקע אויגן, ניט וויסנדיק, ווי זיך אַן עצה צו געבן. אָט-אָ דאָ, זעט! מאָטקע גנבֿ! עס איז מאָטקע דעם בלינדן לייבס! איך האָב באַלד געוווּסט, אַז עס וועט אויס דעם בחור אויסוואַקסן אַ פּרא. רינגלט ארום דעם דאך, שרייען איינצלנע קולות. דערווייל האבן אפרימטשעס געוואלדן ניט אויפגעהערט און געהאלטן אין איין צוזאמענרופן די בעלי-בתים פון שטעטל. פון די געסטלעך, הויפן און הינטערגעסטלעך זיינען זיך צוזאמענגעקומען יידן, ווייבער, יונגען און מוידן, באוואפנטע מיט דרענגער, וואלגערהעלצער, בעזימער און האקמעסערס, אלע מיט געוואלדן און געשרייען, וואו איז דער גנב? דער גנב! געכאפט! געכאפט! אָט, אָט! די גאַנצע צײַט האָט מאָטקע זיך געדרײט װי אַ מױז אױפֿן דאַך, פֿאַר שרעק ניט אַרױסגעלאָזט די שטיװל פֿון די הענט און געקוקט מיט אומרויִקע אױגן, װאָס דאָ װעט זײַן. קומט אַרױף אױפֿן דאַך! װער גײט מיט מיר אױפֿן דאַך? און דאָ און דאָרט װײַזן זיך שױן גיבורים און נעמען קלעטערן אױפֿן דאַך כאַפּן מאָטקען. אבער מאטקע, דערזעענדיג אז די יונגען גייען נאך אים, האט מיטאמאל געגעבן א שפרונג, איז ערגעץ וואו פארפאלן געווארן אויף א מינוט, דערנאך האט ער זיך באלד באוויזן אויף אן אנדער דאך. אט דא איז ער! דא! אבער מאטקע איז שוין געפלויגן ווי א קאץ פון דאך צו דאך, מיטאמאל זיך געגעבן א לאז אריין אין א לאך, א שפרונג איבער א הויז ווי א שווארצע מויז, א לויף אריבער דאס געסל, אריין צום סטאלער אין הויף, און איז פארפאלן געווארן אין א לאך צווישן די קלעצער, דרענגער און ברעטער וואס זענען געווען אנגעלייגט אין הויף. דער שטעטל, וואס איז נאכגעלאפן מאטקין איבער די דעכער, האט אים דערזען פארשווינדן אין סטאלער'ס הויף. באלד האבן די אלע אידן, ווייבער, יונגען און מוידן אנגעפילט דעם הויף מיט די דרענגער און בעזימער אין די הענט, צווישן זיי אפרימטשע גייגער אין די גאטקעס און מיטן שלאף-מיץ, רייסנדיג זיך די האר פון קאפ. געוואלד, דער יונג האט מיר גע'שחט'ן!

די בלינדע פּערל, אין פּאָלנער אוניפאָרם, באַוואָפנט מיט אַ שווערד און מיט אַ ביקס, איז אַריינגעקומען אין הויף אַריין. דער רויטער קאַרק זיינער האָט זיך אַרויסגעגאָסן פון זיין גומענעם קראַגן, ווי דאָס פעטס ביי אַ חזיר. די אויגן, וועלכע זיינען נאָך געווען האַלב פאַרשלאָפן, האָבן אויסגעקוקט ווי שיכורע, און די האָר האָבן זיך אויפגעשטעלט פאַר כעס. יידעלעך, וואס איז? זאגט די בלינדע פערל, איבערפירנדיג מיט דער גרויסער האנט איבער די צוויי וואנצעס, וואס דאס איז געווען א סימן אז ער איז בייז. אוי, פאני, ער האט דאך מיך געהארגעט! ער האט דאך מיך גע'שחט'ן! פאסמאטרים, פאסמאטרים, האט פלוצלונג די בלינדע פערל אנגעהויבן רעדן רוסיש, וואס דאס איז געווען א סימן אז ער איז זייער אין כעס. ער איז צוגעגאנגען צו די ברעטער, האט געקלאפט אויף א ברעט מיט דער שווערד און געשריגן, עי, מאשעניק, ווילעזיי! אבער מאטקע איז געלעגן הינטער די קלעצער און האט ארויסגעקוקט מיט די בליציגע אויגן פון א לאך ארויס, געזען די אידן מיט די שטעקנס אין די הענט, די בלינדע פערל מיט דער שווערד, ער האט ניט מורא געהאט, ער האט ניט געציטערט, געקוקט זיי אין די אויגן אריין און געווארט וואס דא וועט זיין. וואָס איז געשען? פֿרעגט נתן גנבֿ, וואָס האָט זיך פּלוצלונג אין הויף צווישן די ייִדן באַוויזן. די ייִדן. דען אַלע לויפֿן זײַנען מיר אויך געלאָפֿן. וואָס? אַ גנבֿ? פֿרעגט נתן. פּאַסמאָטרים, האָט די בלינדע פּערל געקלאַפּט שטאַרקער מיט דער שווערד אויף די ברעטער און גערופן מיט אַ האַרט קול, העי, מאַשעניק, ווילעזיי! נתן האָט אים אָפּגעענטפערט מיט אַ בליק און זיך אַוועקגעשטעלט מיט די אַנדערע יידן אָפּוואַרטן די זאַך. אַז מאָטקע האָט דאָס מאָל אויך ניט אָפּגעענטפערט אויף דער בלינדער פּערלס רוף, האָט די בלינדע פּערל זיך געווענדעט צו די יידעלעך אויף יידיש, העי, יידעלעך, שאַרט אַוועק די ברעטער! די אידן האבן זיך געגעבן א נעם צו די ברעטער, צום ערשטן די שוסטערס וועלכע האבן געהאט פארזעצט זייערע שטיוול ביי אפרימ'טשען, געווארפן די דרענגער, די קלעצער, און מאטקע איז געלאפן פון איין לאך אין דער צווייטער אריין. באלד האט זיך דערהערט א גרויס ווילד געשריי אין הויף, איך וועל ניט לאזן! איך וועל ניט לאזן!

אָבער די רױטע זלאַטקע איז, געלעגן אױף די ברעטער, האָט זיך נישט גערירט פֿון אָרט און געשריגן מיט ניט קײן מענטשלעך קול, איך װעל ניט אַװעקגײן! איר װעט אים ממיתן! ייִדן, נעמט זי אַװעק פֿון דאַנען! שרײַט די בלינדע פּערל. איך װער אין כּעס! די ייִדן האָבן געװאָלט צוגײן צו דער רױטער זלאַטקע. זי האָט געװאָרפֿן מיט די פֿיס און מיט די הענט, אַװעקגעשטופּט פֿון זיך די ייִדן, די יונגען, די פּנימער מיט די נעגל אױסגעקראַצט און נישט צוגעלאָזט צום יונג. איך וועל אייך נישט צולאזן, איר וועט אים ממית'ן. און נתן האט געברומט צווישן די ציין אויף די אידן, איך וועל אייך די קעפ צעשפאלטן. די אידן האבן אנגעקוקט נתנ'ען, מורא געהאט פאר אים. זיי זענען געשטאנען, ניט צו וויסן וועמען זיי זאלן געהארכן, די בלינדע פערל אדער נתן גנב. ווען די בלינדע פערל האט געזעהן אז די אידן נעמען ניט אוועק די רויטע זלאטקע, האט ער געווארפן אן אויג אויף נתן גנב, איז אליין צו צו דער רויטער זלאטקע און זי אנגעשלאגן מיט דער שייד פון דער שווערד, צוטופענדיק, אוועק דו ממזרת, גנבים וועסטו אויפציען! דאס האט נתן ניט געקענט פארטראגן, ער איז צו צו דער בלינדער פערל, האט אים אנגעכאפט פאר דעם לאץ, געוויזן אים א פויסט אין פנים אריין,

אז ער איז תקיף, האט ער געגעבן א געשריי צו די אידן ווייזנדיג אויף נתנ'ען בינדט אים, ער האט מיר געשטערט דאס געזעץ אויסצופירן. נתן איז געשטאנען בלייך און געשמייכלט, אין די האנט האט ער שוין גרייט געהאלטן דעם אייזערנעם שטאכער מיט וועלכן ער האט זיך געשלאגן, און קיין איד האט זיך נישט דערוועגט צוצוגיין צו אים. די בלינדע פערל האט געזעהן אז ער איז איצט אליין האט ער זיך ווייטער גענומען מאטקען צו כאפען, אפגעשטופט די אידענע און געשריגען אויף די אידען אז זיי זאלען די ברעטער אראפווארפען, נאר קיין אידענס האנט האט שוין ניט מיטגעהאלפען די ברעטער פונאנדער צו ווארפען, צי זיי האבען מורא געהאט פאר נתנ'ען, צי איבער דעם וואס די בלינדע פערל האט געשלאגען מאטקעס מוטער, די סימפאטיע האט איבערגעוואויגען אויף מאטקעס זייט. סיי ווי סיי, די בלינדע פּערל האָט אַליין די ברעטער אויפגעהויבן און דערביי האָט ער זיך צעוואַרעמט, דער שווייס האָט גערונען פון זיין פעטן האַלדז, ער איז רויט געווען און האָט געשאָלטן די אידן און זייערע רביס. די אידן זיינען געשטאַנען און האָבן צוגעזען ווי די בלינדע פּערל אַרבעט און געשמייכלט. אַזוי האָט ער אָפּגעאַרבעט ביז ער האָט פונאַנדערגעוואָרפן אַ גאַנצן הויפן ברעטער. מיטאַמאָל האָט מאָטקע געגעבן אַ שפּרונג אַרויס פון אַ לאָך, איז אַריין צווישן אַ געזעמל אידן, קיינער האט זיך ניט דערוועגט אים צו כאפּן. אדרבה, טייל האבן אים נאך פארשטעלט מיט די קאפּאטעס. די בלינדע פּערל האט ארויסגעכאפּט די שווערד און אריינגעלאזט זיך צווישן די יידן נאך מאטקען. אבער מאטקע האט שוין געמאכט א ויברח, ווידער אריין אין הויף, און פון דארט האט ער זיך אריבערגעלאזט איבער א פּלויט אין פעלד אריין, צום וואסער צו. אז די בלינדע פּערל מיט אפרימטשי גייגער זענען געווען די איינציקע, וואס זענען אים נאכגעלאפן. די ייִדן, ווײַבער, יונגען און מיידן, מיט די שטעקנס און בעזעמער אין די הענט, זײַנען שוין געשטאַנען, האָבן זיך צוגעקוקט, ווי די בלינדע פּערל, מיט דער לאַנגער שווערד אין האַנט, און נאָך אים, אפֿרימטשי גייגער אין די גאַטקעס מיטן שלאָפֿמיץ, לויפֿן נאָך דעם יונג, און מאָטקע פֿליט ווי אַ פֿײַל אויפֿן בויגן איבער פּלויטן, איבער דעכער, און די בלינדע פּערל סאָפּעט מיטן רויטן האַלדז ווי אַ שווערע גאַנדז, האָבן זיי געלאַכט. צום סוף איז די בלינדע פערל מיד געווארן, ער האט זיך אפגעשטעלט, צוריק אריינגעטון די שווערד אין שייד, אויסגעשפיגן און געזאגט אויף אידיש צו די ארומשטייענדיגע אידן, אז איר ווילט א גנב, האב איך אן עסק, וואס איז עס מיין עסק? סוף פון קאסעט צוויי.